אונז האלטן שוין סוף ימי ישועה, ס'איז שוין געווען די אלע מעשות פון פריער זענען שוין געווען, ס'איז שוין כאילו יארן אין די פאסט, ימים רבים אחרי שהניח ה' לישראל מכל אויביהם, יהושע איז שוין זקן בא בימים, ער איז שוין א אלטע איד, און האט מורא, ער האט צוויי חששות, זייער גרויסע חששות וואס יהושע האט מורא, איינס איז סתם אזוי ער גייט שטארבן, יהושע בן נון גייט שוין נישט זיין, די רבי וואס די אידן האבן געקענט, האבן אלע מורא געהאט פון אים אזוי ווי זיי האבן מורא געהאט פון משה רבינו, און ער גייט שטארבן, איז דארף מען זען, מאכן זיכער אז נאכן מיתה זאלן זיי אויכעט ווייטער זיין ערליכע אידן. צווייטנס, נאך געבליבן גוים, אזוי ווי אונז לערנען כסדר אין די פרשיות, ס'דא ארץ הנשארת, אונז גייען לערנען ספר שופטים מער בהרחבה, ס'געווען געבליבן גוים עובדי עבודה זרה, און ער האט מורא אלץ אז די אידן זאלן זיך לערנען פון זיי, און. לסור מאחר השם דינען עבודה זרה, שפעטער נעקסטע פרק גייען אונז זען ער גייט מאכן ממש א מעמד כריתת ברית, דא זעען אונז נאר בעצם א דרשה וואס יהושע בן נון זאגט פאר די אידן, און תוכן הדרשה איז אזוי, יהושע זאגט אים קוק איך בין שוין אלט, אנדערע ווערטער ענק דארפן אנהייבן צו נעמען אליינס רעספאנסיביליטי פאר וואס וועט זיין נאכדעם, אבער וואס איז די עיקר נקודה וואס ער זאגט איז, ענק האבן געזען, האבן ענק געזען, אתם ראיתם וואס די אייבערשטער האט געטון פאר די אלע גוים, יא? די אלע גוים האט די אייבערשטער מכניע געווען, יעצט בעצם פארוואס? ווייל אזוי האט ער צוגעזאגט, אז אויב מיר דינען די אייבערשטער, און גייען אין די ריכטיגע וועגן, וועט ער טאקע מכניע זיין אלע גוים פאר ענק. אויב אזוי, דארף מען מאכן זיכער, אז מ'זאל נישט מאכן די זעלבע טעות וואס די כנענים האבן געמאכט. אויב ענק וועלן ווייטער נישט מאכן די טעות, וועט ווייטער די אלע גוים וואס נאך געבליבן וועלן ענק אויך מכניע זיין צוביסלעך, אזוי ווי אונז לערנען שפעטער. אבער אויב ניט, אויב טאר מען נישט, און וויאזוי טאר מען נישט? כגון זיי וועלן חתונה האבן מיט די גוים און זיך צומישן מיט זיי, אנהייבן צו דינען זייערע געטער און טון זייערע עבירות וואס זיי טוען. איז קודם וועלן ענק נישט קענען מנצח זיין די גוים, פשוט ווייל זיי ווילן נישט אבער זיי צומישן זיך מיט זיי, אבער לכבוד דעם וועלן די גוים זיי זיין לצנינים בצדיכם ממש די לשון וואס שטייט שוין אין די תורה, און זיי ענק גייען פארלירן צו די מלחמה צו די גוים, אויב ענק וועלן זיין אזוי ווי די גוים ענק גייען פארלירן מלחמה אזוי ווי די גוים וואס האבן פארלירן פאר ענק, איז אנדערע ווערטער ער איז מורא'דיג מאריך אז דו זעהסט דאך אז די אייבערשטער העלפט ענק אזוי שטארק, איש אחד מכם ירדוף אלף און אזוי ווייטער, און די אייבערשטער העלפט ענק בדרך יוצא מן דרך הטבע קעגן די גוים פארוואס ווייל ענק גייען בדרכי השם און נישט בדרכי הגוים, אויב ענק וועלן נישט דארט נישט זיין אפגעזונדערט פון זייערע וועגן און זיך חתונה האבן מיט זיי און אזוי ווייטער, וועלן די זעלבע זאך וואס איז געשען צו זיי גייט געשען צו ענק אזוי ווי ס'שטייט אין ספר במדבר כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם, ממילא דאס איז זייער א גוטע המשך צו די גאנצע, איינע פון די עיקר נקודות פון גאנץ ספר יהושע אז לא נפל דבר מכל הדבר הטוב, און ער זאגט חזר'ט עס איבער נאכאמאל, לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר ה' הכל באו, מיר זעען דאך אז אלע גוטע זאכן וואס די אייבערשטער האט צוגעזאגט איז געקומען, פארוואס איז עס געקומען? וואלט די אייבערשטער געווען מיט ענק, ווייל ענק האבן געטון, געדינט די אייבערשטער און די אייבערשטער האט געהאלפן, דארפסטו מאכן זיכער אז עס זאל נישט געשען די אפעזיט, אויב עס וועט געשען די אפעזיט, איז פונקט אזוי ווי די אלע דבר הטוב איז געשען, איז אויך די אלע צד ש צד השני וועט געשען, כן יביא עליכם את כל הדבר הרע עד השמידו, פונקט אזוי ווי די אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו אין די תורה אז אויב מען וועט היטן די תורה וועט זיין דבר הטוב, האט ער דאך אויך געזאגט אז טאמער נישט נישט, ממילא דארפן ענק זיין מורא'דיג פארזיכטיג פארוואס מען זאל נישט דינען אלהים אחרים וואס דעמאלטס חרה אף השם בכם ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם דאס איז ממש די לשון פרשת והיה אם שמוע וואס אונז לערנען אין די תורה און דאס איז יהושע'ס צווייטע צו לעצטע דרשה בעצם וואס ער זאגט בימי חייו ער חזר'ט איבער צו מזהיר זיין די אידן אז פון דעם יעצט איז שוין די אזהרה מער עס איז שוין אתם ראיתם יא משה רבינו זאגט אתם ראיתם פון מצרים יעצט זאגט מען שוין אתם ראיתם ארץ כנען און פון דעם וועסטו זען נישט צו טועה זיין זיך און גיין אין זייערע וועגן און דעמאלטס וועט ער ענק נישט מצליח זיין מיט די נעקסטע מלחמות ענק דארפן האבן און און קען פארלירן בכלל ארץ ישראל אזוי ווי די גוים האבן פארלוירן ארץ ישראל פארוואס ווייל זיי האבן זיך נישט געפירט אין די ריכטיגע וועגן.